זייט צוויי, קאסעט איינס. שמעק נישט זאגט מיין חבר, ס'איז נישט צום שמעקן, איך בין שיער נישט געגאנגען פון דער וועלט און ער שמעקט גאר, דאס זענען קאלאריעס, פרעס און זאל דיר וואויל באקומען, אז מיר וועלן מיט גאט'ס הילף צוריקומען אין שטעטל זאלסט נישט זאגן אז איך בין געווען א פאסקודניאק, עס, ס'איז פיש, פארליר נישט קיין צייט, ביז אינדערפרי טאר גארנישט בלייבן. מיר האבן אנגעהויבן צו עסן, מיין חבר איז געווען גערעכט, דער פיש איז געווען געשמאק, און דאס געשטאנק האט נישט געשטערט. מיר האבן געגעסן א גאנצע נאכט, נאר פון צייט צו צייט זענען מיר אראפגעקראכן צום פאס. צוערשט האבן מיר געטרינקען מיט דער קווארט, און דערנאך פונעם עמער. ווען מיר זענען פארטיג געווארן ביזן לעצטן פיצל פיש, האב איך איינגעוויקלט די ביינדלעך און די קעפ אין א טיכל, זיך איבערגעדעקט מיטן קאץ און געגאנגען אלס אריינווארפן אין לאטרינע. ס'האט געפאסט מיר זאלן כאפן א דרעמל, אבער דער דורשט האט אונז געברענט און מיר האבן געהאלטן אין איין טרינקען, אין גיכן האבן מיר באקומען בייכער ווי טראגעדיגע ווייבער, א לאדע מינוט פלאצן זיי, איך האב שוין געפילט א שטעכעניש אין די געדערים און האב געמיינט אז אט אט איז מיין סוף. דעם שניידער איז געגאנגען נאך ערגער, ער האט געהאט פארברענטע און צעשטאכענע פיס פון זאלץ ראסל און פון די ביינער, ס'איז שוין נישט געווען ווייט צום אויפשטיין, צום פאדיאם אויפן לאגערישן לשון, מיר זענען געלעגן אין געהאקטע וואונדן, די עמערס וואסער זענען ארומגעגאנגען אין בויך, און דער רעש האט זיך געהערט איבערן גאנצן באראק, עטליכע ארעסטאנטן

דארף מען דאך עסן א גאנצע וואך. ער איז געווען גערעכט, אבער די פיש זענען פארט נישט דא, נעלם געווארן און א סוף. דער שניידער און איך זענען געשטאנען רואיג, וואס איז אונז אנגעגאנגען די גאנצע מעשה? מיר האבן געגענעצט און געליטן פון אונזערע אנגעשוואלענע בייכער. פלוצים, איר וועט עס נישט גלויבן, פלוצים האט מען געבראכט צו שלעפן פונעם קאמענדאנט'ס ביורא א זאק מיט פראוויאנט.

דערנאך האבן אלע אנגעהויבן רעווען און נאר געוואלט דורס זיין דעם באלעבאס פון די צוויי פיש קעפ, דער קאמענדאנט האט אים קוים געראטעוועט, געהייסן אים אוועקפירן אין קארצער, דער דאזיגער קארצער איז געווען אויסגעגראבן אין אייז, און ווען דער ארעסטאנט ליגט דארטן הונדערט יאר וואלט ער אויך נישט קאליע געווארן. ארויסגעלאזט האט מען אים צומארגנס, נאר דאס איז שוין נישט געווען דער זעלביגער מענטש, ער איז געווען איינגעקורטשעט און איינגעדארט און האט אויפגעהערט צו רעדן, ער האט בלויז געקריצט מיט די ציינער. דער קאמענדאנט האט אוועקגעשריבן א בריוו צו זיין ווייב אז אויף א האלב יאר האט מען ביי אים צוגענומען דאס רעכט צו באקומען פעקלעך פון דערהיים. נאך דער דאזיגער מעשה בין איך א לאנגע צייט ארומגעגאנגען אן א קאפ, וואס איז דיר? פרעגט מיך דער שניידער, דו גייסט דאך ארום ווי א שיף מיט הערינג וואלט דיר אונטערגעגאנגען. כ'ווייס נישט ענטפער איך אים, א מענטש האט דאך א שטיקל געוויסן. כ'האב רחמנות אויפן הינטישן זון, מיר האבן אויפגעפרעסן די פיש און ער איז שיער נישט געפייגערט אין קארצער. אפשר וועל איך גיין צום קאמענדאנט זיך מתוודה זיין. אידיאט! האָט דער שניידער אויף מיר אָנגעשריען. קודם כּל האָבן מיר מיט אים אַן אַלטן חשבון. האָסט שוין פאַרגעסן ווי ער האָט אונז געהייסן שטופּן די קלעצער אין הימל אַריין? שנית, זעסטו דאָך אַז ס'איז אַ גאָטס זאַך און אַ מענטש טאָר זיך נישט אַנטקעגנשטעלן גאָטס ווילן. דו פאַרשטייסט? כ'האָב פאַרשטאַנען. סוף פון דער דערציילונג. קאבילארסקי און דער רופא פון קלמן סעגאל. קאבילארסקין האט קיינער נישט געזען, אבער יעדער איינוואוינער פון שטעטל, אפילו יעדעס קינד, האט געהאלטן אז ער ווייסט ווי אזוי דער דאזיגער געהיימניספולער מענטש זעט אויס. לויט אייניקע איז קאַבּילאַרסקי געווען אַ נידעריקער, אַ ברייטפּלייציקער, אַ הינקענדיקער אויף איין פוס, און דאָס לינקע אויג האָט ער געהאַט שטענדיק פאַרבונדן מיט אַ שוואַרץ טיכל. לויט אַנדערע, אַ הויכגעוואַקסענער, שענער פּאַרשוין, מיט אַ מאָנאָקל אין אויג, מיט אַ גאָלדענעם האַנטזייגער, וואָס איז געווען אַזוי שווער, אַז מען האָט מיט אים געקאָנט הרגענען אַן אָקס. מען האט אויך געזאגט אז ער איז א מענטש מיט בילדונג וואס טראגט שטענדיג ווייסע הענטשקעס אפילו אין די גרעסטע היצן, א ווינער דענטע קאפעלוש האט ער אויפן קאפ און רויכערט גראבע קובא ציגארן, מיט יארן צוריק איז ער געווען זאגט מען א ריכטער צי אן אדוואקאט. שפעטער האט ער זיך אנטוישט אין דער גערעכטיקייט פון דער וועלט, ער איז אנטלאפן פון דער גרויסער שטאט און פון רייכן לעבן, און ער האט זיך באזעצט אין דער טיפעניש פון די קארפאטישע וועלדער. אין דער קעשענע טראגט ער שטענדיק א פיסטויל, און וויי איז צו דעם מענטשן וואס דער דאזיקער פיסטויל איז צו אים אויסגעמאסטן. אבער עס זענען אויך געווען אזעלכע וואס האבן געזאגט אז אט די אלע ידיעות זענען נישט מער ווי איין גרויסער ליגן, אז עס איז א סוד פאר גאנץ בראד אז קאבילארסקי איז קיינמאל נישט געווען קיין ריכטער און נישט קיין אדוואקאט, נאר א זון פון אן אונגארישער פרינצעסן וועלכע האט זיך פארליבט אין א קאטוילישן גלח. אין בית מדרש ווידער און אין באד האט מען דערציילט אז קאבילארסקי שטאמט פון רוסישע צארישע גענעראלן, ער איז א גרויסער פארברעכער, דע דעם אייגענעם פאטער האט ער דערהארגעט און בלויז צוליב א צופאל איז ער באגנעדיגט געווארן בעת מען האט געהאלטן ביים אויספירן איבער אים די טויט עקזעקוציע. דער שטריק אויף וועלכן מען האט אים אויפגעהאנגען איז געווען פארפוילט און האט זיך אפגעריסן, אין אזא פאל פלעגט מען אין יענע צייטן שענקען דאס לעבן דעם פאר'משפט'ן. נאר אלץ וואס מען האט וועגן דעם דאזיגן קאבילארסקי דערציילט איז נישט געשטויגן נישט געפלויגן. אמת איז אז אין דער געגנט האט זיך ארומגעבלאנקעט עפעס א פארשלעפטע קרענק אן אויסווארף וואס פלעגט ביי די פויערים

קאבילארסקי הרג'ט נישט קיין ארעמע מענטשן. פונקט ווי עס וואלט געווען וואס צו רויבן ביי אן ארעמאן, פונקט ווי עס וואלט געווען פארוואס צו הרג'נען אן ארעמאן. קאבילארסקי נעמט ביי רייכע און באשענקט די ארעמע. קאבילארסקי האט א הארץ פאר יתומים, פאר אלמנות, און בכלל פאר מענטשן שווער געפרואווטע און אומגליקליכע. איז קלאר און פארשטענדליך אז די פאליציי האט קיינמאל נישט געקאנט קומען אויף קאבילארסקי'ס שפורן, דאס האבן שוין די ארעמע פויערים באמיהט זיך אז קאבילארסקי זאל נישט אריינפאלן אין פיינטליכע הענט. ויש אומרים אז דער דאזיגער געפערליכער באנדיט פארמאגט א פרעכטיגן אראבישן אגער, א פערד אן אנטיק, און פון יעדער געפאר איז ער בכח אויף דעם דאזיגן פערד צו אנטלויפן. אין דער ווירקלעכקייט אָבער האָט קיינער קאַבילאַרסקין נישט געזען, נישט אַ רייטנדיקן אויפן פערד און נישט צופוס. בכלל איז עס נישט געווען קיין זיכערע זאַך צי דער דאָזיקער קאַבילאַרסקי לעבט. אַפילו דער פּאָליציי-קאָמענדאַנט איז נישט געווען איבערצייגט אין קאַבילאַרסקיס עקזיסטענץ. און דאָך. איז קאבילארסקי געווען, ער האט עקזיסטירט, און נאר איין איינציגער תושב פון שטעטל האט זוכה געווען צו זעהן קאבילארסקי'ן און צו רעדן מיט אים פנים אל פנים. דער דאזיגער מענטש וואס האט געהאט דעם כבוד צו רעדן מיט דעם סודות'פולן פארשוין איז געווען משה דער רופא.

ווערט דער קראנקער באלד געהאלפן, אפילו ווען מען האט צוטון מיט א לינגען-אנצינדונג אין ביידע זייטן און מיט א שטעכעניש דערצו. דער רויטער משה האט געהאט א שם אין דער גאנצער געגנט, פון אלע ארומיגע שטעטלעך און דערפער פלעגט מען קומען צו ר' משה'ן ארויסרייסן קראנקע ציין. יעדער יעדער פאציענט האט געהאט דרך ארץ פאר זיין ריזיגער געשטאלט, און קיינער האט נישט געוואגט צו קרעכצן אדער צו שרייען ווען דער רופא איז געווען פארנומען מיט זיין ארבעט, און אויב עס האט זיך ווען געטראפן א נישט ערפארענער וואס האט געהאט צו ווייניג געדולד אדער צו ווייניג גוטע זיטן, האט שוין דער בארימטער רופא געוואוסט ווי אזוי אים צו בארואיגן.

אַזאַ איז ער געװען, דער באַרימטער רופֿא, דער רױטער משה מיט דער לאַנגער באָרד, װי אַ רײַסבעזעם. און אײן מאָל, אין אַ טונקעלער נאַכט, װען אין דרױסן האָט געװויעט אַ זאַװירוכע, האָט עמעץ אָנגעקלאַפּט אין דער טיר פֿון רױטן משה. צום ערשט שטיל, שעמעוודיק, און שפעטער פעסטער, אומגעדולדיק. אין פענסטער איז געשטאנען א חשכות. דער ווינט האט געקרעכצט אין קוימען, עס האט געגאסן א געדיכטער רעגן, א מבול איז געווען אינדרויסן. ר' משה האט ארויפגעצויגן אויף זיך די מכנסיים, אנגעצינדן א שטיקל ליכט, און איז געגאנגען עפענען. און עס איז אים אפילו נישט איינגעפאלן צו פרעגן ווער עס קלאפט אין דער טיהר. ער האָט זיך געקאָנט משער זײַן, אַז אין דער דאָזיקער שעה, בײַ אַזאַ װעטער, גײט מען נישט צום רופֿא צוליב פֿאַרגעניגן. אין אַזאַ צײַט קומט מען צום רופֿא, װען די יסורים דריקן שױן גוט צו, אָדער װען מע זעט שױן דעם מלאך־המװת פֿאַר די אױגן. ער האָט געעפֿנט. אַ קעלט און אַ װינט האָט זיך אַרײַנגעריסן אין דער שטוב, און צוזאַמען מיט דער קעלט איז אױך אַרײַנגעקומען אַ נידעריק מענטשל, נאַס פֿון רעגן, און ציטערנדיק פֿון קעלט. דער באַלעבאָס האָט העכער אױפֿגעהױבן דאָס ליכטל און האָט נײַגעריק באַטראַכט דעם שפּעטן גאַסט. דער פֿרעמדער, װײַל געװען איז עס אַ פֿרעמדער, דער רופֿא האָט אים פֿריִער קײן מאָל נישט געזען, איז געװען אָנגעטאָן אין אַ לאַנגער און ברײטער קאַפּאָטע, אין צעריסענע שיך, װאָס זענען געװען צוזאַמענגעצױגן מיט שטיקלעך דראָט. אונטער דעם צעפליקטן און צעקנייטשטן קאַפּעלוש האָט געשטעקט אַ נידעריקער שטערן, צוויי קליינע אומרואיקע אויגעלעך און אַ דאַר, באַוואַקסן געזיכט, וואָס איז געווען אַרומגעבונדן מיט אַ געבלימלט טיכל. אויפן האַלדז האָט זיך געזען אַ שוואַרץ שטריקעלע, אויף וועלכן עס איז געהאָנגען אַ קליין צעלימל. דזשען דאָברי! האָט זיך אָנגערופן דער רופא, אַ רוח אין מיין גאַסט אַריין, וואס איז דיין באגער מיין זון? וואס טוט דיר וויי? אפשר ווילסטו איך זאל דיר מאכן א העגער? און אפשר גייסטו צו קינד? ניין? און אפשר איז דיין זינדיג לייב קרעציג געווארן? אויך נישט? די ציינער האט געזאגט דאס קליינע מענטשעלע, די ציינער טוען מיר וויי. נו, זאלסט קיינמאל נישט וויסן וועגן קיין שום ערגערע יסורים, מיין זון האט אים געטרייסט דער רופא, צוליב איין פארפוילטן צאן האסטו מיך אויפגעוועקט פון שלאף? צוויי, האָט אויסגעשטאַמלט דער פּאַציענט און אויפֿגעהויבן צוויי פֿינגער. האָסט מיך נישט געדאַרפֿט וועקן, כאָטש עס מאַטערן דיך צוויי ציינער, האָט רואיק באַלערנט דער רויטער משה. גאָט האָט באַשאַפֿן די נאַכט, בכדי מענטשן זאָלן קענען זיך אויסשלאָפֿן, און איך בין אויך אַ מענטש. אַן אַנדער זאַך וואָלט געווען, ווען דו ביסט חס-ושלום אין יענע אומשטענדן און ווען עס וואָלט אין שטעטל נישט געווען קיין הייבאַם. מילא, אין אזא פאל וואלסטו צו מיר געמעגט קומען אפילו ביינאכט. עס טוט וויי, האט זיך געבעטן דאס קליינע מענטשעלע. דא אין מיין שטוב איז נאך נישט פארהאן קיין עלעקטעריש ליכט, און ביי אזא ליכטל ווי דאס וואלט איך אפילו קיין הונט נישט ארויסגעריסן קיין צאן. אויב דו ווילסט דווקא איך זאל דיך היילן ביינאכט און נישט בייטאג, טא קום אין צוואנציג יאר ארום, דעמאלט.

האָט דער קלײנער פּאַרשױן אַראָפּגעריסן דאָס טיכל פֿון געזיכט און אין זײַן האַנט האָט זיך באַװיזן אַ פּיסטױל. רענצע דאָ גורי! האָט אױסגעשריגן דער פּאַציענט. דער רױטער רופֿא איז געװען מער פֿאַרחידושט װי דערשראָקן. אַזאַ שלימזל און פֿאַרמעסט זיך אױף אַ מענטש מיט אַ פּיסטױל?

קיינמאל רייס איך נישט איינציגווייז, אויב איך רייס שוין איז צוויי מיטאמאל. איז דאך גוט האט זיך דערפרייט דער ליידנדיגער, נו, טא נעמט זיך צו דער ארבעט, ווייל אויב נישט וועל איך שיסן. קודם לייג אוועק דעם רעוואלווער, האט געזאגט דער רופא, אזעלכע מכשירים ווי א רעוואלווער האב איך זייער פיינט, און ווען איך זעה אזא מאשינקע פאל איך אריין אין א פחד, און דעמאלט קען איך באגיין א טעות, און אנשטאט די ציינער

קאַבילאַרסקי, קאַבילאַרסקי, האָט איבערגעחזרט דער באַרימטער רופֿא און דענטיסט, איך קאָן דיך נישט! װאָס? האָט אױסגעשריגן דאָס מענטשעלע. איר קאָנט מיך נישט? נישט געהערט װער איך בין? אַפֿילו אין חלום האָב איך װעגן דיר נישט געהערט! אַפֿילו אין חלום! האָט איבערגעחזרט קאַבילאַרסקי, און זײַן נעבעכדיק איבערגעשראָקן געזיכט האָט אַ ציטער געטאָן מיט װײטיק און אַנטױשונג, האָט ער שטיל געפֿליסטערט, נישט געהערט? װײסט אַפֿילו נישט, װער דאָס איז קאַבילאַרסקי? נײן, איך װײס נישט. איך װײס בלױז, אַז דו ביסט נישט קײן גוטער מענטש. עס שײַנט דיר נישט קײן גוטס אױס די אױגן. און דערצו שרעקסטו מיך מיטן רעװאָלװער. אַ גוטער מענטש? האָט אױסגעשריִען קאַבילאַרסקי, אַ באַלײדיקטער. איך בין נישט קײן גוטער מענטש. איך בין אַ באַנדיט. אױב איך װעל װעלן, שיס איך דיך באַלד, װי מען שיסט אַ הונט. אויב וועסט וועלן, אבער דו וועסט נישט וועלן? פון וואנען ווייסטו אז איך וועל נישט וועלן? איך בין זיך משער, האט רואיג געזאגט ר' משה און גענומען זיך צו דער ארבעט, ער האט פון צווייטן צימערל אריין געבראכט א נאפט לאמפ, אויסגעפוצט דאס גלעזל און אנגעצונדן, אין שטוב איז געווארן ליכטיגער, א ווייסע סערוועטל האט ער ארום געבונדן ארום קאבילארסקיס האלז. עס וועט וויי טוען האט נערוועז געפרעגט דער פאציענט און האט א ציטער געטאן זעענדיג פאר זיך די גרויסע דענטיסטישע צוואנג. מאך אויף! האט באפוילן דער רופא, מאך אויף דאס שטינקענדיגע מויל וואס האט נאך קיינמאל נישט דערפילט דעם טעם פון א ציין בערשטל. ער האט דערנענטערט די צוואנג צום צאן, אנגעכאפט דעם צאן און צוגעדריקט. קאבילארסקי האט געקרעכצט. דער דענטיסט האט נישט געזשאלעוועט קיין כח, עס האט זיך געקאָנט דאַכטן, אַז ער װיל גאָרנישט אַרױסרײַסן דעם קראַנקן צאָן, נײַערט פֿאַרקערט, ער װיל אים אַרײַנדריקן טיף אין די יאַסלעס, אַז עס זאָל פֿון אים קײן שפּור נישט פֿאַרבלײַבן. קאַבילאַרסקי האָט שױן נישט געקרעכצט, ער האָט איצט גערעװעט, געשריגן האָט ער, ער האָט געברומט װי אַ לײב און געטאָפּטשעט מיט די פֿיס. דער רופֿא האָט אױף אַ װײַלע איבערגעריסן זײַן אַרבעט. פֿאַרװאָס ברומשטו? האָט ער רואיג געפרעגט, האסט געזאגט אז דו ביסט א באנדיט, און דערווייל פירסטו זיך אויף ווי אן אלטע אידענע. זע נאר ווי ער שרייט, דער שיינער יונגערמאן מיינער, א רוח אין זיין מערדערישער נשמה. נו, עס טוט וויי? קאבילארסקי האט נישט געקאנט ענטפערן, די שטאלענע צוואנג האט אים געשטעקט אין מויל, ער האט געהאט א פולע מארדע מיט סלינע און בלוט. ווידער האט ער ארויסגעצויגן דעם רעוואלווער און פארמאסטן זיך אויפן רופא. דער רויטער משה האָט אויסגעצויגן די לינקע האַנט און רואיק באַפוילן, גיב! קאַבילאַרסקי האָט אַרויסגעלאָזט דעם פּיסטויל פון דער האַנט. אָט אַזוי! האָט זיך צעלאַכט דער איד, און אָט האָסטו דיין צאָן! קאַבילאַרסקי האָט טיף אָפּגעאָטעמט און געוואָלט אָפּנעמען דעם פּיסטויל. נישט רירן! האָט שטרענג געזאָגט דער באַלעבאָס, און קאַבילאַרסקי האָט זיך שנעל צוריקגעצויגן. אַ.

דער צווייטער צאן טוט אויך וויי. טאקע? האט גלייכגילטיג איבערגעפרעגט דער רופא. אפשר וועל איך באצאלן, האט פארגעלייגט דער פאציענט, איך וועל באצאלן. און האט גענומען גריבלען אין די קעשענעס פון דער קאפאטע. פון דיר וויל איך נישט קיין געלט. איך וועל ביי דיר צונעמען דעם פיסטאלעט. וואס? דעם פיסטאלעט? האט קאבילארסקי אויסגעשריגן. וואס וועל איך טאן אן דעם פיסטאלעט? דאס איז דאך מיין ברויט. אהה. וועסט נישט האבן מיט וואס צו הרג'ענען, איך וועל אפילו נישט האבן מיט וואס צו איבערשרעקן וועמען. שרעקן קען מען אפילו מיטן ציבוק פון דער לילקע, אבער איין מענטש דארף נישט שרעקן דעם צווייטן. נו, וועסט געבן דעם רעוואלווער? אויב נישט, רייס איך נישט דעם צווייטן צאן. דאס קליינע מענטשל האט אראפגעלאזט דעם קאפ, ער האט זיך איבער, אונטערגעגעבן.

דער רופא האט אויפגעבויט, האט אויפגערוימט די מכשירים, ער האט זיך אוועקגעזעצט ביים טיש און זיך פארטראכט. באלד האט ער אנגעהויבן געניצן, א שלעפעריגקייט האט אים ארומגענומען. ער האט שוין געוואלט פארלעשן דעם לאמפ און צוריקלייגן זיך אין בעט אריין, ער האט אבער נישט באוויזן, ווידער האט ווער געקלאפט אין טיר. דאס בין איך, האט זיך דערהערט קאבילארסקיס שטימע, עפעס האט זיך מיר דערמאנט. דער רויטער משה האָט ווידער גענומען אין דער האַנט אַרײַן די שווערע דענטיסטישע צוואַנג און האָט געעפֿנט די טיר. קאַבילאַרסקי האָט גוטמוטיק געשמייכלט. נאָך, נאָך איין צאָן? האָט געפֿרעגט דער ייִד. ניין, האָט זיך צעלאַכט דער גאַסט. איך האָב זיך דערמאָנט, אַז איך האָב נאָך אין בוזעם-טאַש עטלעכע פּאַטראָנען צום פּיסטאָלעט. גיב אהער, האט שטרענג באפוילן דער דענטיסט, און באלד האט ער געהאט אין דער האנט אן אלט פארזשאווערט מאגאזינדל מיט קוילן. ער האט עס פארזיכטיג צוגעטראגן צום עמער און אריינגעווארפן דארט וואו עס איז שוין געלעגן דער פיסטאלעט. פאניע, האט געזאגט דער קליינער קאבילארסקי, עס איז נישט אזוי ווי מענטשן דערציילן. קאבילארסקי האט נאך קיינמאל קיינעם נישט געהארגעט. איך, איך קען אפילו נישט געהעריג איבערשרעקן וועמען, ווייל שטענדיג ציטער איך אַלײן, אַזאַ פּחדן בין איך. און דער רעװאָלװער? דער רעװאָלװער שיסט נישט. איך האָב אים בשעת די מלחמה באַקומען פֿון אײנעם אַ דעזערטיר, עס איז געװען אין יאָר טױזנט נײַן הונדערט פֿופֿצן. דער רעװאָלװער איז שױן דעמאָלט געװען פֿאַרזשאַװערט, און אַ פּרוזשינקע איז אין אים געװען קאַליע. אָבער װעגן דעם דאַרף קײנער נישט װיסן. מענטשן װאָלטן מיך אױסגעלאַכט, זײ װאָלטן פֿאַרלױרן דעם גאַנצן רעספּעקט פֿאַר קאַבילאַרסקי. דער רויטער משה האט אויסגעבראכן מיט א גרויסן געלעכטער, ער האט אזוי הילכיג געלאכט אז די ווענט פון דער שטוב האבן געציטערט, און אויך קאבילארסקי האט זיך אנגעשטעקט מיטן דאזיגן געלעכטער, ביידע זענען אצינד געשטאנען אינמיטן דער נאכט אין דעם קליינעם שטעטל וואס איז געלעגן אינדערמיט פון דער וועלט, זיי האבן געלאכט און געלאכט, און געהאט האבן זיי פון דעם דאזיגן געלעכטער אויגן פילע מיט טרערן, און דורך עטליכע מינוטן האבן זיי נישט געהערט

אדער שרייענדיגע פארקראטעוועטע. מענטשן מיט ערפארונג ווייסן עפעס וועגן דעם. אנדערע האבן געוואוסט, אבער זיי לעבן שוין נישט. זיי לעבן שוין נישט, אבער אמאל האבן זיי געלעבט, געאטעמט, געזארגט, זיי האבן געשריגן ווען מען האט זיי געשלאגן, אדער זיי האבן געשוויגן. א טייל פון זיי האבן פאר'ן טויט פארבראכט אין דעם דאזיגן גרויען בנין דא, וואו איך ווייז אייך, אין רעכטן פליגל.

אפשר איז דאס טאקע ער? יא, זאגט ער שטיל, איך בין טאקע אמאל געווען א דיכטער, א אידישער דיכטער. געווען? רופט זיך אפ דער צווייטער, א דיכטער קען מען נישט אויפהערן צו זיין אפילו נאכן טויט. האסט שוין אפגעדאווענט? ניין, א בעל תשובה קען קיינמאל נישט זאגן אז ער האט שוין אפגעדאווענט. תפילה איז ווי ברויט פאר אן ארעמאן א הונגעריגן וואס ווערט קיינמאל נישט זאט. דו רעדסט נאך היינט ווי א דיכטער, דו ביסט אט נאך א דיכטער. היינט בין איך שוין קיינער נישט, זאגט דער אין טלית, היינט בין איך א בעל תשובה אן א נאמען, איך בין א חוזר בתשובה וואס איז אין דער אין דער שעה פארן שטארבן האט ער געפונען זיין גאט, זיין געטליכקייט, זיין אבסולוט.

פון וואנען האסטו באקומען דעם טלית? האסט אנגעשריבן א זאיאווליעניע און דער קאפריז פון טיראן האט דערלויבט מען זאל דיר אריינשיקן א טלית? א טלית מיט א סידור? וואס טויג דער סידור? במילא דאוונסטו דאך אויסנווייניג. זיי נישט קיין ציניקער, זאגט דער בעל תשובה, דורך דעם קאפריז פון טיראן האט מען מיך ארעסטירט און דא פארשפארט, אבער דעם טלית האט מען מיר געבראכט דורך דעם חסד פון מיין גאט וואס איך האב ערשט דא געפונען, ער איז געקומען צו מיר און האט געזאגט.

אידעען, פריינט, קונסט, שיינע אויסגעטראכטע אויסגעטאקטע ווערטער וואס איך האב זיי אזוי זארגפעלטיג געגראמט, אלץ איז נעלם געווארן ווי א געחלומטער שוים, ווי א נעפל וואס צעשווימט אין דער לופט. נאר גאט איז מיר פארבליבן, דער אלטער, דער אידישער שטרענגער.

שריי נישט אויף מיר, האט ער געזאגט שטיל, איך בין א פאר'משפט'ער צום טויט, און דאס איז שוין אפשר דער לעצטער טאג מיינער, דארפסט שוין אויף מיר נישט שרייען. זיי מיר מוחל, האט זיך אנטשולדיגט דער צווייטער, געווען אמאל א דיכטער האט ער געהייסן מאנדלשטאם, אסיפ מאנדלשטאם, און מיר ביידע האבן אים גוט געקענט, מען האט אים געהארגעט ערגעץ אין ווארקוטא צי אין קאלימא, אפשר איז ער דארט סתם געשטארבן פון הונגער, אזוי צי אזוי איז עס געווען א מארד און מיר ביידע זענען נאך דעמאלט געווען געטרייע פארטיי חברים אין די פעדערן. מאנדלשטאם האט פיינט געהאט די פארטיי, ער האט פיינט געהאט די פאליטישע רעליגיע פון פארגעטערן דעם מענטש מיט די וואנצעלאך, ער האט פיינט געהאט דאס ווארט אינטערנאציאנאל צוזאמען מיט דער גאנצער געצנדינערישער טערמינאלאגיע. אבער ער איז געווען אזוי גוטמוטיג און לייכטזיניג ווי א קינד, ער האט געגלייבט אין גוטע מענטשן אין דער רוסישער אינטעליגענציע און בכלל אין אלע אינטעלעקטואלן אויף דער וועלט. ווען מען האט מאנדלשטאמען ארעסטירט איז גראד דעמאלט אנגעקומען אויף א באזוך אין מאסקווע דער פראנצויזישער נאבעל פרייז טרעגער ראמען ראלאן, מאנדלשטאם איז שוין דעמאלט געווען ערגעץ ווייט אויף סיביר, ערגעץ אין א פערעסילני פונקט. ער איז דארט משוגע געווארן, און משוגענערהייט האט ער ביז צו דער לעצטער מינוט פון זיין לעבן געגלייבט אז ראמען ראלאן וועט פאר אים אינטערווענירן ביי סטאלינען. אבער ראמען ראלאן האט דאס נישט געטאן. ער האט נישט געטראכט וועגן מאנדלשטאמען. ער איז געווען צו זייער און צו פיל באצויבערט מיט סטאלינ'ס פערזענליכקייט. לויט מיין מיינונג ווייסט טאקע סטאלין וועגן גארנישט, האבן די געדאנקען פון דעם פאר'משפט'ן צום טויט אלץ נאך ארומגעקרייזט ארום דעם חבר נומער איינס. קיינער ווייסט וועגן גארנישט. וואס איז דא פאראן צו וויסן? מ'האט דיר פארגעווארפן אז דו ביסט געווען א יאפאנישער שפיאן, האסט זיך מודה געווען. כ'האָב זיך מודה געווען, האָט געזאָגט דער מכּלומרשטער שפּיאָן. מיר האָט מען פֿאָרגעוואָרפֿן, אַז איך האָב געוואָלט אָפּרײַסן דעם קרים און פֿאַרקויפֿן אים צו אַ פֿרעמדער מדינה. און דו האָסט זיך אויך מודה געווען? אַוודאי. אַחוץ דעם, וואָס איך בין געווען אַ שפּיאָן, האָט געזאָגט דער פֿאַרמישפּטער, האָב איך זיך אויך מודה געווען, אַז איך האָב געהרגעט עפּעס אַ קאָמיסאַר. כ'געדענק שוין נישט זיין נאמען, מ'האט מיך פאראורטיילט צום טויט, אבער איך האב נאך נישט פארלוירן די האפענונג, איך וויל נאך לעבן כאטש א האלב יאר, א האלב יאר! נעם ביי מיר דעם טלית און דאוון. א האלב יאר! ווי אזוי? דער מענטש פארטראכט זיך, עפעס דערמאנט ער זיך, וועגן עפעס טראכט ער אינטענסיוו, עפעס א פלאן ווערט אין זיינע פינסטערע געדאנקען געבוירן, איך האב געהערט אז ס'איז דא געזעסן איינער א אידישער שרייבער וואס האט זיך מודה געווען אז ער איז ארומגעפארן איבער אידישע ישובים אין ראטנפארבאנד און האט געזאמלט די עורלות וואס פארבלייבן ווען מ'איז מל א קינד, דערנאכן האט ער די דאזיגע סחורה געשיקט קיין תל אביב וואו די זקני ציון האבן דאס צוגעגרייט צו זייערע צוועקן. וואס פארא צוועקן? ווייס איך? ווער קען וויסן וואס די זקני ציון זענען אימשטאנד אויסצוטראכטן? דער עיקר איז אז ער האט אונטערגעשריבן און דו? געהארגעט האסטו קיינעם נישט? דערוויילע נישט. טויג נישט האט געזאגט דער פאר'משפט'ער. וועגן וואס רעדסטו? כ'האב אויסגעטראכט א פלאן. ס'איז מיר איינגעפאלן אז איך האב געהארגעט א פארטיי סעקרעטאר, און איך וויל זאגן אז דאס געוויסן האט זיך ביי מיר גערירט און איך וויל זיי זאלן מיך משפט'ן פאר דעם דאזיגן סעקרעטאר. האסט אים טאקע באמת געהארגעט? ניין! טא צו וואס טויג דיר דאס גאנצע געשעפט? פארשטייסט נישט גארנישט? אז איך וועל זיך מעלדן צום פראקוראר מיט אזא מעשה וועט מען אנהייבן א נייע דיעלא, א נייע אויספארשונג קעגן מיר, מען וועט רופן עדות, מען וועט נאכפרעגן און זוכן, און ביז מען וועט קומען צום אורטייל וועלן אוועק נישט ווייניגער ווי זעקס חדשים, און אפשר נאך מער. אַן אױסטערלישע מעשׂה האָסט אױסגעטראַכט. מען דאַרף לעבן אַזױ לאַנג, װי עס לאָזט זיך לעבן. זאָל זײַן, נאָך אַ האַלב יאָר. און ער רעדט איצט װי אין אַ חלום, מיט פֿאַרמאַכטע אױגן און טרױמעריש. אַ האַלב יאָר! אין אַ האַלב יאָר װעט הונדערט אַכציק מאָל אױפֿגײן די זון. מיט אַ ביסעלע דמיון קאָן מען זיך דאָס פֿאָרשטעלן.

און א חוץ דעם, אין משך פון א האלב יאר קען זיין אן ערדציטערניש אדער א גרויסע שריפה, א מלחמה מיט די אמעריקאנער אדער מיט די כינעזער, אן אויפשטאנד פון די קאלכאזניקעס, אדער עס קען אויסברעכן א כאליערע אין קרעמל און ער קען פייגערן. ווייס איך וואס עס קען געשען אין א האלב יאר? יא, איך האב.

אוווידיש, וועסט שוין זעהן. איך וויל זיך מעלדן צום פראקוראר, איך האב געהארגעט א פארטיי סעקרעטאר און איך וויל מען זאל מיך משפט'ן. אוזשע ניע וואזשנא, זאגט דער זעלנער, ס'איז שוין נישט וויכטיג וועמען דו האסט געהארגעט, אז סייווי א קויל אין קאפ אריין, און דו האסט דאך נישט מער ווי איין קאפ. זיי גייען ארויס, דער זעלנער פארמאכט די טיר,